אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, ס'האט זיך נעכטן געענדיגט פסוק י ב, אז מ'זאל כל הנוגע בהר מות יומת איינער וואס טאטשט דעם בארג סיני קומט זיך אים מיתה, יעצט וועט דאך בית דין מיינען אז וואו, אונז דארף מיר הרג'נען דעם מענטש, לאמיר אונז ארויף לויפן אויפן בארג אראפ נעמען דעם מענטש און אים הרג'נען, זאגט די פסוק אין פסוק י ג אז ניין ניין ניין ניין לא תגע בו יד מ'טאר נישט צורירן צו דעם מענטש וואס איז ארויף געגאנגען אויפן בארג ווייל כאטשיג ס'קומט זיך אים מיתה און דו ווילסט דאך אויספירן די פליכט וואס דו האסט צו הרג'נען דעם מענטש בבית דין דאך זאלסטו טוסטו נאך אלץ נישט ארויף גיין אויפן בארג אים אראפ צו נעמען פון דארט לא תגע בו יד זאלסט נישט צורירן צו דעם מענטש וואס איז ארויף געגאנגען וואס דען זאלסטו טון? כי סקול יסקל, אויב שטייסטו ווייט אפגערוקט נאנט צום בארג, און שטיינער קענען ריעטשן דעם מענטש, זאלסטו אים פארשטיינען מיט שטיינער, או ירה יירה, אויב שטייסטו גאר ווייט פונעם בארג, און די שטיינער וואס דו שיסט וועט נישט אנקומען צו אים, זאלסטו שיסן פיילן און אים אזוי הרג'נען, און דא ווענדט זיך שוין נישט צי ס'איז א מענטש וואס האט דעת, אדער עס איז א בהמה וואס האט נישט קיין דעת, נאר אם בהמה אם איש לא יחיה, זאל נישט לעבן. אדער זאל ער שטארבן דורך בית דין, און אז בית דין הרג'עט אים נישט, וועט ער שטארבן במיתה בידי שמים. וועסטו מיינען אז די איסור גייט אן עולמית? אז מען טאר קיינמאל נישט ארויפגיין אויפן בארג סיני, זאגט אויף דעם זאגט די פסוק במשוך היובל ווען דו וועסט הערן א לאנג אויסגעצויגענע קול תרועה, וואס אזוי ווי א ארקעסטרא וואס ענדיגט שפילן, זיי ציען אויס די לעצטע נאוט, און ס'ענדיגט זיך די לעצטע נאוט, זאלסטו וויסן אז דעמאלטס איז געווען סילוק השכינה, און דעמאלטס המה יעלו בהר, דעמאלטס קענסטו שוין יא ארויפגיין אויפן בארג סיני. און דאס איז א שאלה ווען ס'איז געווען, אדער איז דא שיטות וואס זאגן אז דאס איז געווען יום כיפור ווען משה רבינו איז אראפגעקומען מיט די צווייטע סעט לוחות, אדער איז עס געווען הערשט נאכן בנין המשכן, קיצור ס'א מחלוקה. סאו אזוי האבן רוב ראשונים אפגעלערנט און אנדערע ווילן זאגן אז לא תגע בו יד איז דא נאך א איסור, עס שטייט איבער ריפיטעד נאכאמאל מען זאל נישט רירן דעם בארג, פאר דעם רוב ראשונים האבן געמוטשעט דאס, ווייל אין פסוק י ב שטייט דאך שוין אז מען זאל נישט רירן דעם בארג, פאר דעם האבן זיי אריינגעלערנט לא תגע בו יד גייט ארויף אויף דעם מענטש וואס איז ארויפגעגאנגען, אנדערע זאגן אז לא תגע בו יד אז עס שטייט איבער ריפיטעד נאכאמאל אז מען זאל נישט צורירן צום בארג, פארוואס ווייל די תורה וויל עס. מסמיך זיין אז דו ווילסט מאכן קלאוז צו די צו די ענין פון סקילה. רשי זאגט אבער אז די סקול יסקל או ירה יירה לערנט מען דאך ארויס פון דא זייער אסאך דינים פון סקילה. דאס הייסט ירה יירה מ'דארף קודם אראפווארפן די מענטש פון א צוויי שטאקיגע בילדינג און נאכדעם אויב שטארבט ער נישט דארף מען אים הרג'נען מיט שטיין דארף מען אים פארשטיינערן עקסטער. סאו פארדעם וויל רשי לכאורה קוקט אויס פון רשי אז ער נעמט יא אן אז לא תגע בו יד מ'זאל נישט צורירן צום בארג נאר מ'זאל מקיים זיין ענין פון סקילה און די תורה איז דאך מסביר וויאזוי סקילה ארבעט. עניוועי, איז וירד משה מן ההר. איז משה אראפגעקומען פונעם בארג נאכן הערן די ציווי השם צו גיין אנווארענען די אידן, און דאס איז געווען דאנערשטאג ג' סיוון, וואס זאג איך, ד' סיוון, אל העם ער איז גלייך געגאנגען צום פאלק, ס'הייסט ער האט זיך נישט אויפגעהאלטן מיט זיינע אייגענע עסקים, נאר ער איז גלייך געגאנגען טון ציווי השם ויקדש את העם, ער האט טאקע מזרז געווען די פאלק זיך צו הייליגן, און ויכבסו שמלותם די גאנצע פאלק האט טאקע אויסגעוואשן זייערע קליידער אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן, אויסער דעם האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז היו נכונים זאלן זיין רעדי, האט משה מסביר געווען וואס איז שייך וויאזוי זאל מען זיין רעדי, ויאמר אל העם היו נכונים עטס זאלט זיין רעדי לשלושת ימים פארן דריטן טאג פון היינט, לויט די רבנן. לויט רבי יוסי איז רשי ברענגט דא אראפ אז הוסיף משה רבינו יום אחד מדעתו אויב מיינט לשלושת ימים מיינט פאר גאנצע דריי טעג זאלט עטס ענק גרייטן. און לויט דעם ווענדט זיך שוין. אונז האבן געלערנט א גאנצן צייט אז ראש חודש דא איז געווען מאנטאג. קומט אויס אז ו' סיוון איז שבת. לויט רבי יוסי וואס ער זאגט אז ס'איז געווען א הכנה פון דריי טעג איז לויט אים איז געווען ראש חודש זונטאג. און שבת האט מען געגעבן די תורה און שבת איז שוין געווען ז' סיוון. סאו כולי עלמא מודה אז ס'איז געווען שבת נתנה תורה. אבער די רבנן זאגן אז לשלושת ימים מיינט פונקט אזוי ווי ס'שטייט פריער ליום השלישי, ס'נישט קיין חילוק, סאו אל תגשו אל, וויאזוי זאלסטו זאלסטו מאכן א הכנה, אל תגשו אל אשה זאל זיין פורש מן האשה, סאו די פראבלעם איז נישט פארן מאן אז ער זאל זיין טהור ער זאל נישט זיין קיין קרי, ווייל אים פעלט נאר אויס טבילה און הערב שמש, אים פעלט אויס א הכנה נאר פון איין טאג, אבער פארן פרוי וואס זי האט דאך א פראבלעם זי קען נישט גיין, זי קען נישט גיין אין מקווה הערשט נאר נאך דריי טעג, אויב מ'איז נישט פורש מן האשה, סאו מילא פארוואס זאל די האט דארטן א אישו פון פולטת, און פולטת שכבת זרע איז מטמא די פרוי נאר ביז דריי טעג, פאר דעם זאלסטו לגבי די פרוי אז זי זאל זיין טהור, פאר דעם זאג איך דיר אל תגשו אל אשה, סאו זאגט די פסוק ווייטער ויהי ביום השלישי ס'איז טאקע געווען דעם דריטן טאג, סאו לויט רבנן איז דאס געווען ביום השלישי, דאס איז געווען ו' סיוון, ביידע האלטן אז ס'איז געווען שבת קודש, לויט רבנן איז ו' סיוון, לויט. ר' יוסי איז עס ז' סיוון איז בהיות הבוקר ס'איז געווען גראד צופרי ס'הייסט די אייבשטער האט געפעדערט די אידן ער איז געקומען קודם צום בארג סיני נישט אזוי ווי סתם א רעבע וואס די תלמידים ווארטן אויף אים און ויהי קולות וברקים ס'געווען מוראדיגע קולות ווייל די אידן זענען פארשלאפן די אייבשטער איז געווען ביים בארג סיני געשטאנען און געווארט אויף כלל ישראל די אידן זענען געשלאפן מילא וועגן דעם איז געווען קולות וברקים ס'געווען דונערן און בליצן און די אידן האבן זיך אויפגעוועקט פון דעם און וענן כבד על ההר ס'איז געווען א מוראדיגע דיקע וואלקן אויפן בארג כדי אז מ'זאל נישט זעהן די אור השכינה און וקול שופר חזק מאוד ס'איז געווען א מוראדיגע שטארקע קול שופר אויפן בארג ויחרד כל העם אשר במחנה און די גאנצע פאלק האט געציטערט ווייל זיי האבן געהערט אז דער אייבערשטער איז שוין דא און זיי שלאפן נאך, מילא זענען זיי געקומען צו לויפן, און ויוצא משה את העם, משה רבינו האט ארויסגעפירט די פאלק לקראת האלקים, ס'הייסט דער אייבערשטער איז געגאנגען מקבל פנים זיין, ווייל לכאורה איז די ווארט לקראת איבריג, דער אייבערשטער איז ארויסגעקומען אפאר טריט קעגן כלל ישראל ווען זיי זענען געקומען טאווארדס די בארג סיני, אזוי ווי א חתן וואס גייט פארן כלה, מן המחנה, און ויתיצבו בתחתית ההר, די אידן האבן זיך אוועקגעשטעלט צופיסנס פון די בארג, אדער וויאזוי רשי זאגט דעם צווייטן פשט, בתחתית ההר מיינט אז דער אייבערשטער האט אויסגעריסן די בארג, וכפה עליהם הר כגיגית און ער האט זיי אנגעווארנט אז אויב זענט עטס מקיים די תורה הרי טוב אז נישט, שם תהא קבורתכם, און והר סיני עשן כולו פארציילט די תורה די הר סיני האט געפלאקערט אינגאנצן, ס'איז געווען א מורדיגע שטארקע רויעך וואס איז ארויסגעקומען, פארוואס? ווייל מפני אשר ירד עליו השם באש, די אייבערשטער איז אראפגעקומען מיט פייער, ממילא איז די גאנצע בארג סיני געווארן אזוי ווי איבערגעדרייט צו קוילן, און ס'איז ארויסגעקומען א שטארקע פייער, ווילסטו וויסן א פיקטשער וויאזוי די רויעך איז ארויפגעקומען, זאגט דאך די תורה אז ויעל עשנו כעשן הכבשן, די רויעך איז ארויפגעקומען אזוי ווי פון א קאלך אויוון, און רשי זאגט אז דאס איז נאר לסבר את האוזן, ווייל בעצם איז עס געווען די פייער עד לב השמים, און ויחרד כל ההר מאוד, די בארג אליינס האט מורדיג געציטערט, דאס הייסט ס'איז געווען א מורדיגע עה ציטערניש אויף דעם, און דער אור החיים זאגט אז וויבאלד ס'איז געווען קוילן די גאנצע אלע שטיינער פון די בארג זענען געווארן טרענספארמד צו קוילן ווייל די אייבערשטער איז אראפגעקומען מיט פייער מילא קוילן האט דאך א טענדענסי זיך צו שאקלען איז ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד דאס הייסט ס'האט זיך אנגעהויבן שוואך און ס'איז געווארן שטערקער און שטערקער און שטערקער ס'האט זיך אנגעהויבן שוואך אז מ'זאל נישט ווערן משוגע מ'זאל עס קענען סובל זיין אבער שפעטער איז עס געווארן שטערקער און שטערקער שלא כמידת בשר ודם וואס ווי לאנג ער שפילט אלץ שוואכער ווערט ער אלץ שטילער ווערט די קול. סאו משה ידבר, כאטשיג ווען שפעטער האט דאך משה רבינו איבערגעזאגט די אכט דיברות וואס די אייבערשטער האט, די אייבערשטער האט דאך נאר געזאגט די ערשטע צוויי האט מען געהערט מפי הדיבור, די איבריגע האט מען געהערט מפי משה, סאו לכאורה אז ס'איז געווען א גרויסע קול שופר וויאזוי האבן די אידן געקענט הערן פון א בשר ודם ווי ער שרייט די אכט דיברות, נאר והאלקים יעננו בקול די אייבערשטער האט אים ארויסגעהאלפן מיט זיין קול כדי אז יעדער איינער זאל קענען הערן און די אידן זענען געווען אויסגעשפרייט ס'זענען געווען דארטן מיליאנען מענטשן, ס'איז געווען אויסגעשפרייט אויף א ריזיגע שטח און יעדער איינער האט געהערט די קול משה. זאגט די פסוק ווייטער וירד ה' על הר סיני, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אויפן בארג סיני, דאס הייסט, רשי זאגט אז ער האט אראפגענידערט די גאנצע, אלע זיבן הימלען, און ער האט עס אויסגעשפרייט אויף די בארג סיני אזוי ווי א ליילעך אויף א בעט, און דער אייבערשטער איז אראפגעקומען נאכדעם מיט זיין כסא כבוד אל ראש ההר, אל ראש ההר צום שפיץ בארג, וואס איז ער פארשטייט זיך נישט געווען למטה מעשרה, ווי די גמרא זאגט אז די שכינה איז קיינמאל נישט אראפגעקומען למטה מעשרה, עס איז געווען צען טפחים העכער די בארג, און ויקרא ה' למשה, דער אייבערשטער האט ארויפגערופן, משה רבינו אל ראש ההר צום שפיץ בארג, און ויעל משה, משה איז טאקע ארויפגעקומען, און ויאמר ה' אל משה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה, טאקע כ'האב שוין געווארנט די אידישע קינדער אז זיי זאלן נישט ארויפגיין אויפן בארג זאלן נישט צורירן די בארג, אבער בעט איך דיר א טובה רד העד, גיי טו נאכמאל מתרה זיין די פאלק אז זיי זאלן נישט ארויפקומען, פארוואס? ווייל פן יהרסו אפשר וועלן זיי האבן אזא תאווה און תשוקה צו ווערן קלאוס צום אייבערשטן, וועלן זיי צוברעכן זייער סטענס, צואווארפן זייער סטענס, ס'הייסט זיי שטייען יעצט אין א מצב, זיי וועלן צואווארפן זייער מצב און וועלן קומען אל השם קלאוסער צום אייבערשטן לראות צו זען דעם אור השכינה ווייל יעדער בשר ודם האט דאך א שרעקליכע תאווה צו ווערן קלאוס און זען דעם אייבערשטן, און ונפל ממנו רב ס'וועט אראפפאלן פון דעם אסאך מענטשן, ונפל איז א לשון יחיד כאטשיג עס וועט פאלן איינער זאגט די אייבערשטער וועט עס זיין פאר מיר גערעכנט אזוי ווי אסאך זענען געפאלן אדער ווי ווי דער ש"ך על התורה איז מסביר. אז די כללות השכינה קען דאך נאר זיין קען דאך נאר האבן השראה אויף זעקס הונדערט טויזנט מענטשן מילא אז ס'וועט אוועקפאלן איינעם און ס'וועט פעלן פון די זעקס הונדערט טויזנט מענטשן וועט נישט קענען זיין קיין השראת השכינה מילא וגם הכהנים זאגט די הייליגע באשעפער אפילו די כהנים וואס טוען הנגשים אל השם וואס טוען געווענליך די עבודה און זיי פילן זיך ווי זיי קענען יא קומען נענטער צום אייבערשטן יתקדשו זאלסטו אויכעט זיי פריפעירן אז זיי זאלן זיין פריפעירד נישט צו צו ווארפן זייער סטענדס פן יפרוץ בהם ה' טאמער וועט דער אייבערשטער צעווארפן פון זיי, מאכן א פירצה אין זיי דורכן זיי הרג'נען. איז ויאמר משה אל ה' האט דער אייבערשטער צו האט משה רבינו צו געענטפערט פארן הייליגן באשעפער לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, משה רבינו איז געווען אויף אזא מדריגה אז נישט געקענט משיג זיין וויאזוי א מענטש זאל קענען עובר זיין אויף א דירעקט ציווי ה', פארוואס זאל כי אתה העדותה בנו דו האסט דאך שוין אונז געווארנט לאמור הגבל את ההר וקדשתו זאלסט מאכן א גבול ארום דעם בארג און מען זאל זיין פריפעירד נישט ארויף צו גיין, וואס עפעס פעלט אויס זיי צו ווארענען נאכאמאל, וויאזוי קען א בשר ודם. עובר זיין אויף א דירעקט ציווי השם, אויף דעם האט אים די אייבערשטער געזאגט ויאמר אליו השם לך רד נידער דיך אביסל אראפ פון דיין מדריגה, דו ביסט אויף א מורא'דיגע הויך מדריגה און דו קענסט נישט משיג זיין וויאזוי א מענטש זאל עובר זיין אויף א דירעקט ציווי השם, די אידן קענען דאך יא עובר זיין, מילא וועגן דעם לך רד נידער דיך אראפ פון דיין מדריגה, אדער וויאזוי רשי זאגט דא לך רד גיי פשוט אראפ צו די אידן נאכאמאל און טוה זיי נאכאמאל מתרה זיין, און שפעטער ווען נאך נאכן זיי נאכאמאל אנווארענען ועלית קענסטו ארויפגיין אתה, דווקא דו, און ואהרן עמך, אהרן זאל אויך ארויפקומען אויפן בארג אבער נישט אזוי הויך ווי דיר, ער זאל זיין אויף א לאוער לעוועל, און והכהנים, זיי זאלן אויך ארויפקומען אויפן בארג אבער זיי זאלן זיין אויף א לאוער לעוועל, פארשטייט זיך דא רעדט מען ווען ס'שטייט דא כהנים פאר די חטא העגל רעדט מען דא פון די בכורים, ווייל שפעטער איז ערשט אריבערגעגאנגען צו צו די בני אהרן, און והעם, און די פאלק, אל יהרסו לעלות, זיי זאלן בכלל נישט צואווארפן זייער סטענס ארויפצוגיין אל השם, פארוואס ווייל פן יפרוץ בם, אפשר וועט דער אייבערשטער מאכן א פירצה אין זיי, און זיי אויסהרג'ענען. איז וירד משה אל העם, די משה איז טאקע אראפגעגאנגען צום פאלק ויאמר אליהם און ער האט טאקע איבערגעזאגט די דבר השם, און נאכמאל אנגעווארנט כלל ישראל נישט ארויפצוגיין אויפן בארג, זאלסטו האבן א ליכטיגן טאג א סוקסעספול דעי, און מארגן וועט מען בעזר השם אריינגיין אין די עשרת הדברות און מעמד קבלת התורה, זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.